איך פאסמאקעוו מיך ממש יעדע וואך פון די רייכע קלארע תוכן, אקעי. סאו ער זאגט, דו חיים יא ביסט א ביזנעס קאנסאלטענט, און ער דער שואל, זאגט ער איז א אינגערמאן און ער האט זייער גרויסע זייער גוטע טאלאנטן אין ענעלייזינג סיטואשענס און סאלוון פראבלעמען, לעזן פראבלעמען און גוט אנאליזירן די מצב, ער האט א שטארקע געפיל צו ביזנעס און אויך גוטע סאושעל סקילס. אקעי, למעשה, לאמיר קודם זאגן וואס, וואס וויל ער, ער וויל, ער וויל, ער האט גרויס חשק צו ווערן א ביזנעס קאנסאלטענט, אבער ער איז נאך יונג און האט נישט קיין עקספיריענס אין די, אין די נושא. סאו ער פרעגט פון דיר חיים, וואס וואלט ווען געווען די ריכטיגע מהלך ווי, ווי אנצוהייבן? נעמען א קורס, ליינען א בוק, נעמען א דעגרי, וואס, וואס זאל ער טון אלס די ערשטע סטעפ אין די דירעקשאן?
יא, קודם איינס, איך האב זייער זייער הנאה ווען איך באקום אזא קוועשטן. א אינגערמאן וויל זייער שטארק אנקומען, נאטינג מעיקס מי מאר עקסייטעד פון צו העלפן א אינגערמאן וואס פאנגט יעצט אן זיך צו קענען מיטכאפן מיט הצלחה און נישט דארפן דורכגיין אלעס וואס איך בין דורך אנפאנג פון מיין ביזנעס קאריער, סאו איך מוז געבן יענעם זאגן א קאמפלימענט אז דו האסט ארויסגעריעטשט, האסט געזוכט, האסט געפרעגט, ס'איז א מורא'דיגע, דאס איז זיכער געווען די בעסטע זאך, די ערשטע סטעפ אין די רייט דירעקשאן לעטס פוט איט דיס וועי. געוואלדיג, פיין. יעצט דו פרעגסט יעצט וועגן וועלכע בוק און וועלכע דעגריס וכו' וכו'. יעצט כ'וועל זאגן, איך קען דיך זאגן בוקס, כ'קען דיך זאגן דעגריס, כ'האלט נישט אז דאס איז סטעפ נאמבער וואן. אקעי א בוקס, יא בוקס איז אייביג גוט צו ליינען ביזנעס בוקס, וואס איך וואלט ווען געזאגט אז דו דארפסט ליינען, ס'איז דא א בוק וואס איך רוף עס די אלף בית פון סוקסעס און דאס איז טינק ענד גראו ריטש.
טינק ענד גראו ריטש. טראכט און וואקס רייך.
קעי. נאפאליען היל האט עס געשריבן, און נאפאליען היל איז איינס פון מיינע רעבעס אין ביזנעס.
טאקע?
יא? יא.
ווער? די וואס האט איינגענומען יוראפ, יענער?
ניין, יענער נאר נאפאליען. אה. איך רעד נאפאליען היל. אה, אקעי. כ'האף ער איז נישט קיין אייניקל.
אקעי. בקיצור. יענער איז געווען גראדע, יענער איז געווען א פיינער סוחר. זיין פאוקוס איז נאר נישט געווען ביזנעס.
סאו דו האפסט יא אז ער איז א אייניקל?
כ'ווייס נישט, קען זיין אז ס'זאגט עפעס אזוי וועגן זיינע כשרונות. יא, א פיפטע קאזין אפשר. אקעי. ערגעץ קומען זיי זיך צאם. ערגעץ פון יעצט ביז אדם הראשון איז דא עפעס א שייכות. אהא. אבער על כל פנים נישט קיין חילוק, די מציאות הדברים איז אז ער גייט אריין אין די אלף בית פון ביזנעס און יו וויל בי סורפרייזד, רובא דרובא מיינען אז כדי צו מצליח זיין אין ביזנעס דארף מען קענען דאס און קענען יענץ, יא די אלע זאכן איז גוט, ס'וויכטיג, אבער די עיקר נקודה וואס דו דארפסט וויסן איז דו דארפסט וויסן אז דו, כדי דו זאלסט קענען אנקומען וואו דו ווילסט אנקומען, דארפסטו וויסן אז דאס ביסטו. אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט פשט אז ווען דו גייסט זיין א' ב' ג' ד' און און ת', דעמאלטס גייסטו זיין. נאר.
נאר, די סעקונדע וואס דו מאכסט אפ אז דאס איז וואו דו ווילסט טון פאר א ליווינג, און דאס איז וואו דו האסט א געפיל, דארפסטו וויסן דאס ביסטו. יעצט קען זיין אז דו מוזט דיך נאך צולערנען אפאר זאכן. ביוטיפול, גיי לערן דיך צו, וועסט דיך צולערנען און וועסט ווערן בעסער און בעסער, אבער די ערשטע זאך דארפסטו וויסן דאס איז דיין אידענטיטי און יעדן טאג דארפסטו עפעס טון כדי אנצוקומען ווייטער אין די זאך וואס דו ווילסט אנקומען. סאו למעשה דו זאגסט למשל אז דו האסט א שטארקע געפיל צו ביזנעס, דו זאגסט דו האסט גוטע סאושעל סקילס, און און און אבער למעשה בין איך נאך יונג און איך האב נישט קיין ערפארונג אין קאנסולטינג, סאו, כ'על דיר זאגן אפאר זאכן סתם פאר דיינע, פאר דיין, פאר דיין נאלעדזש זאלסט וויסן. נאמבער וואן אז דו האסט א שטארקע געפיל אין ביזנעס, דאס איז זייער א גוטע זאך. האסט גוטע סאושעל סקילס, דאס איז אייזן. דאס איז די וויכטיגסטע זאך. אויב ס'איז דא איין סקיל וואס דו דארפסט האבן כדי צו מצליח זיין אין דיין ביזנעס, אין דיין קאנסולטינג ביזנעס, איז עס די עיקר זאך סאושעל סקילס. קענען האבן גוטע קאמיוניקעישאן סקילס. קענען האבן סקילס פון פארשטיין א צווייטן. אקעי. למעשה בין איך נאך יונג. זאלסטו וויסן אז דאס איז נאך א מעלה וואס דו האסט, זייער אסאך מענטשן קוקן אן, אה, איך בין נאך יונג, איך קען נישט, און ס'איז אמת אז ווען דו ביסט נאך יונג האסטו ווייניגער עקספיריענס, אבער אויב דו גייסט דיך אביסל צולערנען, דו גייסט נעמען עלטערע מענטשן, מענטשן מיט מער ערפארונג, און ווער רעדט נאך אז דו גייסט קענען ארבעטן צוזאמען מיט איינעם וואס האט אביסל מער עקספיריענס ווי דיר, וואס קען דיך געבן א שארטקאט פאר סוקסעס, וועסט נישט דארפן דורכגיין אלעס וואס יענער איז דורך, וועסט קענען קומען שנעלער, איז יונגקייט א גרויסע מעלה. ווייל יונגקייט למעשה געט דיך געט א געוויסע ענערדזשי, ס'ברענגט א געוויסע קאלער צו די פיקטשער איבערהויפט אויב דו גייסט אויב דו גייסט האנדלען מיט עלטערע ביזנעסלייט וואס זייער אסאך פון די חברה זענען שוין מיואש, אה איך קען נישט די היינטיגע די היינטיגע יונגווארג סאשעל מידיע מיט איך ווייס וואס זיי מ'דארף וויסן דאס און מ'דארף וויסן יענץ און די חברה. איך ווייס נישט פארוואס אבער איך זע למעשה זע איך אז עלטערע עלטערע מענטשן וואס זענען איך זאג עלטער ווי גלייך איך רעדט פון עלטער איך רעדט פון מענטשן פערציג פופציג יאר וואס זענען אין ביזנעס שוין פאר צוואנציג דרייסיג יאר און זיי האבן שוין זייער וועג וויאזוי זיי טוען זאכן און זיי האבן שוין זייערע אפגעמאכטע אפמאכן און זיי זענען נישט פלעקסיבל פאר טשעינדזש זיי קוקן אן די יונגווארג און זיי זענען אזוי ווי wow וויאזוי טוסטו דאס אמאל האט מען געדארפט דורכגיין אזוי סאך כדי צו קענען אנהייבן צו מצליח זיין היינט קען מען מאכן דו מאכסט אפ דו ווילסט עס און דו גייסט פאר עס. פארשטייסט וואס איך זאג? דו רעדסט פון מיינדסעט? פון פראקטיש עפעס איך מיס דא עפעס?
ס'מוז נישט זיין דווקא מיינדסעט, מיינדסעט איז עס אויך, אבער די די מציאות הדברים איז היינט איז דא טולס וואס מען קען יוזן וואס וואס וועלכע מענטש איז אין ביזנעס פאר צוואנציג דרייסיג יאר שוין און ער איז נישט פלעקסיבל פאר טשעינדזש נוצט עס נישט,

פילט אביסל, נישט ייאוש, ווייל ייאוש קומט נאך א זאך וואס זיך נישט אויסגעארבעט, ער פילט מער אין די דער, ער פילט זיך נאך דערווייטערט פון עס, ער פילט לינקס, יא, ווייל ער איז יונג, זאגסטו אז ס'איז דא נאך די מענטשן וואס זענען אויף די אנדערע זייט מיט אסאך עקספיריענס, יא, וואס זענען אויך לינקס וועגן ייאוש.
איך וועל נישט זיין סורפרייזט אז נעקסטע וואך קומט א שאלה פון איינעם אז יא, איך לאוו קאנסולטינג און איך טו דאס און איך טו יענץ, אבער איך האב איין פראבלעם ווייל למעשה בין איך שוין עלטער.

און אויך יא און די זאך וואס ער האט ארויסגעברענגט אלס א חסרון איז נישט נאר נישט א חסרון נאר עס קען גאר זיין אז עס איז אויכעט א מעלה, למעשה וואס זאל ער טון? פיין, עקסעלענט קוועשן, וואס טוט מען? וואס טוט מען יעצט? יא. סאו די ערשטע זאך וואס איך וואלט אים געזאגט צו טון איז אז ער זאל אנהייבן צו טון קאנסולטינג פאר פרי. וואס מיינט טון קאנסולטינג פאר פרי? איך גיי בעיסד אויף זיין שאלה וואס ער שרייבט דא. אז איך האלט אז איך האב א מורא'דיגע טאלאנט אין ענעלייזן סיטואשענס און סאלוון פראבלעמס. איך האב א שטארקע געפיל צו ביזנעס. איך האב גוטע סאושעל סקילס. סטאפ דא א מינוט. וואס האסטו נישט? האסט א טאלאנט אין ענעלייזן סיטואשענס. האסט א טאלאנט אין סאלוון פראבלעמס. האסט א שטארקע געפיל אין ביזנעס. האסט א גוטע סאושעל סקילס. האסט גוטע סאושעל סקילס. וואס האסטו נישט? לאמיר גיין ליינען וואס ער האט נישט.

לכאורה האט ער עפעס עקספיריענס. ער האט דאך שוין אנגעטון די הוט. ער האט דאך שוין אנגעטון די הוט און ס'קען אויך זיין אז פון ווען ער האט געשיקט די שאלה ביז ווען אונז ענטפערן מיר עס האט ער שוין נאך עקספיריענס. אהא אקעי.
סאו געגאנגען, וואט אר יו וועיטינג פאר? יעצט אויב דו פילסט אז דו דארפסט עכט האבן נאך עקספיריענס פאר דו בעטסט געלט פון מענטשן, נישט קיין פראבלעם, טו עס פאר פרי פאר איינס צוויי מענטשן, גיי צו נאנטע מענטשן, גיי צו איינעם, געב א קוק אריין, אין א ביזנעס זאג דו ווייסט איך זעה דו האסט די ביזנעס ביסט טאקע מצליח אבער דא איז דא די און די סיטואשען וואס איך האלט אז די סיטואשען מאכט דיך אז דו זאלסט פארלירן געלט און ס'איז א שאד און לאמיך דיר ווייזן וויאזוי דו קענסט עס סאלוון סאו דו האסט א געפיל פאר דאס ס'איז נישט אזויווי דו גייסט ארבעטן שווער צו טון דאס גיי טו עס פאר איינעם ס'וועט זיין ווין ווין די ביזנעס וועט הנאה האבן אז ער האט באקומען גוטע עצות פון דיר און דו וועסט הנאה האבן אז דו קענסט זאגן אז דו האסט שוין געמאכט די די אז דו האסט שוין געמאכט האסט שוין געהאלפן פאר ביזנעסער. פרעגן חז ל בקיצור היוצא לנו מדבריך איז אז דער מענטש בעצם איז שוין ממש דארטן יא? וואס האלט אים אפ? ווי איז ער סטאק?
ער איז סטאק אין צוויי פלעצער, ער איז סטאק אין אין א שטאט אין אין אין זיין איינרעדעניש אויף עידזש, און לכאורה קומט עס, איך קען נישט איך קען נישט דעם מענטש פערזענליך באט לכאורה קומט עס ווייל ער איז ארומגענומען מיט אנדערע מענטשן זיין עידזש וואס זענען נאך נישט מצליח, ממילא מיינט ער אז אזוי באלאנגט עס, און די עצה צו דעם איז פשוט דו זאלסט טוישן דיין ענווייראמענט, אדער זאלסטו וויסן אז ס'באלאנגט נישט אזוי. די צווייטע זאך וואו ער איז סטאק איז די אריינטאנצן און זיך איידענטיפייען אז דאס בין איך. מענטשן זענען מורא'דיג מורא'דיג, ס'דא א געוויסע מענטל בלאקעדזש אסאך מאל צו טון, צו מאכן א איידענטיטי פאר איינעם, ס'איז זייער שווער, מאך די איידענטיטי פון. וואן טו טרי ביזנעס קאנסאלטענט. ס'איז אים שווער, ער פילט כאילו ער גייט יעצט אריינקומען אין בית מדרש און יעדער גייט קוקן, הא! הא! כ'קען אים, א קליין אינגערמאנטשיקל איז זיך געווארן א ביזנעס קאנסאלטענט, קוק אן, ווער ווער מיינט ער איז ער? סאו, קודם זאלסט וויסן קיינער טראכט נישט פון עס, קיינער טראכט בכלל נישט פון דיר, מענטשן זענען אזוי שטארק אקיופייד מיט זיך אז קיינער האט נישט קיין צייט צו טראכטן פון דיר, און די, טאמער טרעפסטו ממש יחידים וואס, וואס, וואס דו קענסט מיר פראוון זיי טראכטן יא פון דיר, טראכטן זיי פאר בערך פיר אהאלב סעקאנדס פון דיר און נאכדעם זענען זיי שוין צוריק ביזי מיט זיך.
אהא. סאו לכאורה דאס זענען די צוויי בלאקעדזשעס וואס דו האסט. ס'איז א הונדערט פראצענט מיינדסעט, ס'איז נישט מציאות'דיג, און סארי, קען זיין האסט געוואלט איך זאל דיר זאגן אז דו ביסט גערעכט, דו ביסט נאך צו יונג, און וואו פאנג איך אן, איך וואלט דיר געזאגט גיי צו א סקול פאר זעקס יאר, קען זיין אז דו האסט געוואלט איך זאל דיר דאס זאגן סאו קענסטו האבן עקסקיוזעס פאר נאך זעקס יאר פארוואס נישט צו גיין ווייטער. איי גאט נוז פאר יו מיין טייערע ברודער. האסט נישט קיין שום עקסקיוז, דו ביסט גענוג דיין עידזש איז פונקט גוט, און אז דו האסט טאקע די אלע טעלענטס וואס דו האסט אראפגעלייגט אז דו האסט, דזשאסט גאו פאר איט, די וועלט שטייט און ווארט אויף דיך.
אין סקול גייט מען לערנען דאס וואס ער האט שוין נאטירליך, זאגסטו? איך זאג נישט אז ער זאל נישט גיין לערנען, אז דו פילסט אז דו קענסט דיך צולערנען גיי לערן דיך צו, באט מאך נישט דאס פאר א תנאי פון אנהייבן.
אהא, אקעי. קענסט דיך אנהייבן, קענסט אנהייבן צו טון וואס דו טוסט, און אין די זייט נעמען צוויי דריי שעה א טאג וואס דו לערנסט דיך צו מאכן בעסער. ווייל דו האסט דאך א געפיל פאר עס, האסט א טאלאנט פאר עס. גאו פאר איט.
לאמיך צולייגן חיים א נקודה, זאג מיר אויב איך בין גערעכט, דו ביסט מסכים מיט מיר, יא? אז ער מוז זיך נישט געבן, ער מוז זיך נישט אנטון גראד די איידענטיטי, די סוט, די טיטל, ביזנעס קאנסאלטענט. ער קען עס, איך מיין איך בוי עס אויף דעם וואס דו האסט געזאגט ער זאל עס אנפאנגען טון פאר פרי, יא? סאו ער קען עס פלעין טוהן און קען זיין אפילו בעצם אז ער טוט עס שוין אז מען ער שמועסט מיט מענטשן א מענטש און מען רעדט פון דעם יענס קומט אויף און ער אנאליזירט און ער סאדזשעסט סאלושענס ער קען עס פלעין טוהן. איך האב נישט דאס געזאגט, ניין, ניין, איך האב נישט דאס געזאגט, כ'האלט אז ער זאל זיך יא אנטוהן די הוט ביזנעס קאנסאלטענט, וויטש סאמטיימס ריקווייערס אז דו זאלסט האבן גאטס און מאכן א דזשאמפ, רבותי איך בין א ביזנעס קאנסאלטענט,
אה, דו ביסט א ביזנעס קאנסאלטענט, איך זוך שוין אזוי לאנג א ביזנעס קאנסאלטענט, אפשר קענסטו מיך העלפן? קען זיין אז דאס איז דאס איז די עצה פאר אים, אז דו ווילסט גיין אזוי ווי שטייטערהייט און און און און און זאלסט מיר קענען זאגן א יאר ארום אז איך האב אנגעהויבן ביזנעס קאנסאלטענט און איך מאך נאכנישט געהעריג קיין געלט,

און בעט די אייבערשטער דו זאלסט קענען העלפן דיינע מענטשן מיט וועם דו ארבעטסט, און אויב ס'איז אמת אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן די טעלענט וואס דו לייגסט אראפ, דעמאלטס גייסטו בעזר השם שיין מצליח זיין דארט, און נישט נאר דאס, לאקי פאר די מענטשן וואס זיי ארבעטן מיט דיר, ווייל דו גייסט זיי אויך העלפן מצליח זיין, ווייל נישט יעדער האט די טעלענט פון ענעלייזן סיטועשענס און סאלוון פראבלעמס.
געוואלדיג, אקעי, עדווייס און אויך א ברכה, סתם אזוי בתורת ני און בית פון א. יא, אז ר' חיים זאגט אז זאלסט אים אז זאלסט אים אנטון די היט, אנטון די סוט, געבן א שפרינג און טון און נישט טון דערין נאר זיין דערין, עוסק זיין דערין און שטארק מצליח זיין. דאס איז מיין איידענטיטי, דאס איז וואס איך טו, וסוף הכבוד לבוא בעזר השם, און פאר יעדן איינעם, עני ביזנעס איידיע וואס דו האסט, עני זאך וואס דו פילסט דו האסט א טעלענט, דו פילסט דו ווילסט גיין אין די דירעקשאן, פאנג עס אן צו טון, פאנג אן צו האבן דיין איידענטיטי אויף דעם. און רוב מאל ווען דו האסט די איידענטיטי קומט נאך די ריזאלטס אויך, ס'גייט נישט די אנדערע זייט, אז ווען ס'גייט זיין די ריזאלטס דעמאלט, כ'מאך א מיליאן דאלער א יאר פון ביזנעס קאנסולטינג, און דעמאלטס גיי איך זאגן כ'בין א ביזנעס קאנסולטענט, ניין ניין ניין, דו ביזט א ביזנעס קאנסולטענט, און דעמאלטס וועט די הצלחה בעזר השם קומען. ביוטיפול. שאלות פאר ר' חיים קען מען שיקן אויף טעקסט קודם, די נומבער איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, אדער אויף אימעיל ask at chaimekstein דאט קאם, ask at c h a i m e k s t e i n דאט קאם. א גרויסן שכוח חיים!
מיי פלעזשער, הצלחה וברכה.